ואמר עולא אמר רב אלעזר, נאך האט עולא געזאגט פאר רב אלעזר'ן, הלכתא, די הלכה איז, גובין מן העבדים, אז מען דארף איינמאנען א חוב, אז יענער גיט נישט קיין געלט, קען מען גובה זיין פון די קנעכט, אמר ליה רב נחמן לעולא האט רב נחמן געפרעגט עולא אמר רב אלעזר אפילו מיתמי האט רב אלעזר געזאגט דעם דין אז אויב דער לוה איז געשטארבן און די עבדים דא מיינט מען עבד כנעני זענען געפאלן פאר די יתומים זאגט אויך רב אלעזר אז מען קען איינמאנען פון די עבדים ווייל ס'דא א דין אז אויב דער לוה האט איבערגעלאזט קרקעות דארפן די יתומים צאלן דעם חוב, אבער אויב ער לאזט איבער מטלטלין און מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב, וויל ער וויסן האט ער געזאגט דעם דין אפילו ער האט איבערגעלאזט פאר די יתומים עבדים נעמט מען איין פון די עבדים ווייל עבדים האבן דעם דין ווי מקרקע. האט ער אים געזאגט לא ניין, מיניה, מ'מיינט מ'גייט איינמאנען פון דעם לוה אליין, דארט טוט מען איינמאנען פון די עבדים. מיניה? האט ער אים געפרעגט, וואס הייסט פון אים אליין? פון אים אליין נעמט מען צו אפילו מגלימא דעל כתפיה, אפילו פון דעם ס'איז זיין מליצה נאר די גלימא דעל כתפיה, אבער אין אמת'ן איז די דין, אז מען טוט נישט צונעמען די מלבוש וואס דער מענטש האט אנגעטון, נאר אויב ער האט איבריגע מלבושים, תוספות זאגט שוין פון דעם אן אז דאס שטייט מגלימא דעל כתפיה דארט ווי ער האט צוויי, אבער אויב ער האט נאר איינס לאזט מען איבער. די גמרא רעכנט דארט אויס אז מען גייט איינמאנען ביי דעם בעל חוב, לאזט מען, מ'איז מסדר, מען לאזט איבער די מלבושים, מען לאזט אים איבער אביסל געלט דארט א געוויסע צייט צו עסן, אויב ער איז א בעל מלאכה, לאזט מען דארט איבער זיינע אינסטרומענטן, ער איז דארט א חמר, ער ארבעט מיט א אייזל, לאזט מען איבער א חמור, נאר דארט ווי ער גייט אנגעטון א מלבוש, וואס די מלבוש איז ווערט זייער אסאך מאה מנה, איז דאך דא א מחלוקת אין גמרא, צו כל ישראל בני מלכים, ממילא יעדע איד איז ווערט צו גיין א מלבוש וואס איז ווערט מאה מנה, אלא ער האט נישט ווייל עס פעלט אים טאקע, און איין מאן דאמר זאגט אז איך זאג נישט כל ישראל בני מלכים, איז דאס וואס שטייט מגלימא דעל כתפיה מיינט מען נישט מען זאל אויסטון, נאר מען מיינט אלע מטלטלין זענען דאך משעובד, וואס איז דער חידוש עבדים? האט ער גענטפערט אזוי, הכא במאי עסקינן, דאס וואס איך זאג אז מען דארף נישט נעמט איין פון די עבדים מיינט מען שעשאו אפותיקי, ער האט אים געמאכט אפותיקי, אפותיקי איז א צוזאמשטעל פון דריי ווערטער אפה תהא קאי, פון אויף דעם ארט שטייט דער שעבוד, און נאכדעם איז געגאנגען דער לוה און ער האט אים פארקויפט, קען מען דאס צונעמען פון דעם לוקח. כדרבא, ווי רבא האט געזאגט, דאמר רבא, רבא האט געזאגט. עשה עבדו אפותיקי, איינער האט געמאכט זיין קנעכט אפותיקי ומכרו האט אים פארקויפט, בעל חוב גובה ממנו, איז דער בעל חוב טוט איינמאנען, דער לוקח האט נישט געדארפן דאס קויפן, שורו אפותיקי ומכרו האט געמאכט דעם שור אפותיקי, דער לוה האט געזאגט צום מלווה פון דעם וועסטו איינמאנען, אין בעל חוב גובה ממנו. מאי טעמא, וואס איז די חילוק צווישן א עבד ביז א שור? הא אית ליה קלא, אז מען מאכט א עבד פאר אפותיקי האט עס א קול, דער עבד אליין זאגט, איר ווייסט, אז ניט שטענדיג וועט ער בלייבן מיין בעלבאס, און יענער וועט נאך קומען מיר צונעמען פאר דעם חוב. דעריבער האט דער לוקח נישט געדארפן קויפן, און ער האט געקויפט איז זיך אליין שולדיג, והא לית ליה קלא, און דאס האט נישט קיין קול. לבתר דנפק, נאכדעם ווי ר' נחמן איז ארויסגעגאנגען, ווען ר' נחמן האט געפרעגט עולאן האט זיך עולא אים געזאגט אז פון יתומים נישט, ווען רב נחמן איז ארויס געגאנגען אמר להו עולא, האט עולא געזאגט צו די וואס זענען דארטן געזיצן, הכי אמר רב אלעזר, רב אלעזר האט געזאגט אפילו מיתמי. ווען דער לוה איז געשטארבן און ער האט איבער געלאזט עבדים. פאר די יתומים טוט דער בעל חוב די מלווה איינמאנען פון די עבדים, פארוואס? ווייל עבדא כמקרקעי דמי. רב נחמן איז דאס געוואויר געווארן, אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, אשתמטין עולא, עולא דרייט זיך ארויס פון מיר, ווייל ער ווייסט איך האלט עבדא כמטלטלי דמי, האט ער מורא טאמער כ'וועל אים פרעגן קשיות וועט ער נישט האבן צו ענטפערן. הוה עובדא בנהרדעא, ס'איז געווען א מעשה אין נהרדעא, א לוה איז געשטארבן און ער האט איבערגעלאזט עבדים, ואגבו דייני דנהרדעא, און די דיינים האבן איינגעמאנט פון די יתומים פון די עבדים, ווייל זיי האלטן עבדו כמקרקע. הוה עובדא בפומבדיתא, די זעלבע מעשה איז געווען אין פומבדיתא, ואגביה רב חנא בר ביזנא האט אויך איינגעמאנט פון די עבדים וואס זענען געפאלן בירושה צו די יתומים, אמר להו ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט צו זיי, זילו אהדורו, גייטס און באצאלטס די יתומים.

הייס איך נישט גיין צו דעם בעל דין ער זאל צוריקגעבן די געלט, איז ס'ערשטע גיי איך צום דיין, דו האסט גורם געווען דו באצאל, נאכהער גיי איך און איך זאג יענעם על פי טעות האסטו עס באקומען, גיב די געלט צום דיין, ווייל דא שטייט דאך אזוי אין גמרא מ'האט געהייסן די דיינים באצאלן.

הילל האט מתקן געווען אז מענטשן זאלן שרייבן א פרוזבול, וואס איז דאס? ער האט געזען מענטשן פאר שמיטה יאר לייען זיי נישט קיין געלט, זיי האבן מורא שמיטה וועט פארפאלן ווערן, האט ער מתקן געווען מען זאל שרייבן א פרוזבול, פרוזבול הייסט מען גיט איבער צו דעם בית דין אז דער בית דין זאל מאנען, דאס רופט זיך נישט אן אז של אחיך בידך, און די חכמים האבן נאר מתקן געווען דעמאלט ווען דער לוה האט קרקע, ווייל דעמאלט ווען דער לוה האט נישט קיין קרקע איז נישט דער סדר מען זאל לייען געלט, און מילתא דלא שכיחא דארף מען נישט מאכן קיין תקנה. זאגן מיר, פרוזבול חל על הקרקע ואינו חל על העבדים, ס'נישט חל אויף עבדים, איז א סימן ס'מטלטלין, איי אפשר לאמער זאגן ווייל עבדים איז אפשר לברוח דעריבער נישט חל אויף דעם, נאר דער דין איז, תוספות ברענגט עס דא אראפ, אז אויב מען שרייבט א פרוזבול אויף א עציץ נקוב, איז גוט, ס'כמין קרקע, כאטש מ'קען עס מבריח זיין.

העלפט דער קנין אויף די מטלטלין אויכעט, ער דארף נישט מאכן קיין משיכה אין די מטלטלין, ואינן נקנין עם העבדים, מטלטלין ווערן נישט קונה מיט די עבדים, אויב ער האט געמאכט א חזקה אין די עבדים האט ער נישט קונה געווען די מטלטלין, און דער מוכר קאן חרטה מיט די מטלטלין, זעה איך דאך פון דעם אז עבדא כמטלטלי דמי. זאגט די גמרא לימא כתנאי. מיר וועלן זאגן אין דעם דין, צי עבדא כמקרקעי דמי, צי עבדא כמטלטלי דמי, אין דעם איז דא א מחלוקת פון תנאים. מיר האבן געלערנט, מכר לו עבדים וקרקעות, איינער האט פארקויפט צו זיין חבר עבדים און קרקעות, החזיק בעבדים האט געמאכט א חזקה אין די קנעכט לא קנה קרקעות האט ער נישט קונה געווען די קרקעות בקרקעות לא קנה עבדים. איבער דער תנא וועט די גמרא ווייטער זאגן האלט אז עבדים כמטלטלין דמי, דעריבער איז גוט דער דין החזיק בעבדים לא קנה קרקעות, ער האט געמאכט א קנין אין די מטלטלין איז נישט קונה קרקעות, אבער פארוואס שטייט בקרקעות לא קנה עבדים? ס'איז דאך מטלטלין, און מטלטלין ווערן דאך נקנה. די גמרא זאגט עס ווייטער, ווייל אזעלכע מטלטלי דניידי וואס איז מען נישט קונה בקנין אגב דווקא ווען זיי געפינען זיך דארט. ביז אהער האבן מיר גערעדט אז מען האט פארקויפט עבדים מיט קרקעות, ווי איז אז איינער האט פארקויפט דעם אנדערן קרקעות און מטלטלין?

אבער במטלטלין לא קנה קרקע. יעצט א דריטע דין, אויב ער האט פארקויפט עבדים און מטלטלין. החזיק בעבדים, ער האט געמאכט א חזקה אין די עבדים, לא קנה מטלטלין.

אין דער צווייטער ברייתא שטייט אז מ'האט געמאכט א קנין אין די עבדים האט מען יא קונה געווען מטלטלים, מאי לאו בהא קמיפלגי, דמר סבר, די צווייטע ברייתא וואס עס שטייט אז החזיק בעבדים קנה מטלטלים, ווייל זיי האלטן עבדים כמקרקעי דמי,

און ממילא עבדים כמטלטלין דמי, ווען איך מאך א קנין אין די מטלטלין בין איך נישט קונה אנדערע מטלטלין. זע איך אין די זאך איז דא א מחלוקת פון תנאי. אמר רב איקא בריה דרב אמי עס איז נישט קיין ראיה עס איז א מחלוקת. דכולי עלמא עבדים כמקרקעי דמי, איך קען זאגן ביידע ברייתות האלטן עבדים כמקרקעי. והא דתניא קנה, דאס וואס שטייט אין דער צווייטער ברייתא, החזיק בעבדים, קנה מטלטלים, שפיר, איז דאך גוט, ווייל עבדים האבן דעם דין ווי קרקע, און מטלטלים ווערן נקנה אגב קרקע. והא דתניא לא קנה, דאס וואס שטייט אין דער ערשטער ברייתא, החזיק בעבדים לא קנה מטלטלין, בעינן קרקע, איך דארף ס'זאל זיין אזוינע קרקע, וועלכע קרקע קען מען קונה זיין דורך דער קרקע מטלטלין, אויב די קרקע איז דומיא גלייך דערים מצורות ביהודה, ווייל איך לערן עס אפ פון א פסוק וואס די גמרא ברענגט ווייטער אראפ, שטייט ויתן להם אביהם מתנות רבות, לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה, אז דער קנין פון די מטלטלים איז געוועזן דורך ערי מצורות, איז דאך דארטן דארף זיין גלייך ווי דארטן, דלא ניידי, וואס די קרקעות זענען לא ניידי. דתנן, די גמרא זאגט עס דא, האבן מיר געלערנט, נכסים שאין להם אחריות, נכסים וואס די נכסים טוט מען זיך נישט פארזיכערן, דאס הייסט מטלטלין, נקנין ווערן נקנה עם נכסים שיש להם אחריות, אויב כ'האב מקנה געווען קרקע, קען איך קונה זיין אגב די קרקע די מטלטלין, דעם קנין מאך איך אין קרקע בכסף בשטר בחזקה, מנא הני מילי. וואנעט ווייס איך אז דער קנין פון קרקע העלפט אויף די מטלטלים? אמר חזקיה האט חזקיה געזאגט דאמר קרא שטייט אין פסוק ויתן להם אביהם זייער פאטער האט זיי געגעבן מתנות רבות אסאך מתנות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה איז אויב איך לערן עס אפ פון דעם פסוק איז זאגן מיר אויף וועלכע דורך וועלכע קרקע קען איך קונה זיין מטלטלין דווקא אזעלכע קרקע וואס דאס איז לא ניידי, דעריבער זאגט די ערשטע ברייתא אז החזיק בעבדים, כאטש עבדים זענען כקרקע, אבער דאך לא קנה מטלטלין ווייל ס'איז קרקע דניידי. און די צווייטע ברייתא האלט אז עס מוז נישט זיין גלייך צו ערי מצורות ביהודה, אפילו עס איז נישט גלייך, נאר אויב דאס איז קרקע איז החזיק בעבדים קנה מטלטלין. איכא דאמרי, אנדערע זאגן, מיר האבן דאך דא א סתירה פון צוויי ברייתות,

וחצר מהלכת לא קנה, אזא חצר וואס ער שטייט נישט אויף דעם ארט, דאס איז גארנישט קונה פאר די בעלים מיט דין חצר. וכי תימא איך וועל זאגן בעומד, דער עבד שטייט אויף א ארט וואס איז אז ער שטייט, וואס דאך אמר רבא רבא האט דאך געזאגט, כל שאילו מהלך לא קנה, אויב ווען ער גייט איז ער נישט קונה, עומד ויושב איז אויך לא קנה.

פרעגט די גמרא א צווייטע סתירה, אין דער ערשטער ברייתא האבן מיר געלערנט, גלייך אין ערשטן פאל פון דער ערשטער ברייתא, אז אויב האט ער פארקויפט קרקע מיט עבדים, איז געשטאנען אין דער ערשטער ברייתא, החזיק בקרקע לא קנה עבדים, פרעגט יעצט די גמרא, וואס זאגן מיר? מיר האבן דאך געלערנט אין א צווייטע ברייתא, החזיק בקרקע קנה עבדים, אין דער ערשטער ברייתא שטייט דאך אז לא קנה. ענטפערט די גמרא, התם בעומדין בתוכה, די צווייטע ברייתא רעדט זיך אז די עבדים זענען געווען אין דער קרקע, דעמאלט זאגן מיר, החזיק בקרקע קנה עבדים. פרעגט די גמרא מכלל קומט דאך אויס דהא דאס וואס שטייט אין דער ערשטער ברייתא החזיק בקרקע לא קנה עבדים דהא לא קנה מיינט מען בשאין עומדים בתוכה אז זיי געפינען זיך נישט אויף הניחא דאס עט זיין גוט להך לישנא דאמר רב איקא בריה דרב אמי

איז מען זיי קונה. אי לא לא. אלא להך לישנא דאמר, אבער די לשון וואס ער זאגט עבדי כמקרקעי דמי, קומט איר וואס איז דא געווען, ער האט אים פארקויפט צוויי קרקעות, קרקע און די עבדים, די עבדים זענען דאך אויך כקרקע, פארוואס זאגן מיר אז אויב אין עומדים בתוכה זאל ער נישט קונה זיין די עבדים, למה לי עומדין בתוכה אז מען פארקויפט צוויי קרקעות העלפט דער קנין פון איין קרקע אויף דעם אנדערן, האמר שמואל שמואל האט דאך געזאגט מכר לו ער האט אים פארקויפט עשר שדות בעשר מדינות און ער האט געגעבן די געלט פון זיי אבער דעם קנין האט ער נישט געמאכט מיט קיין כסף כיוון שהחזיק באחת מהן אז אויב ער מאכט א חזקה אין איינע פון די צען פעלדער קונה כולם, האט מען אלע קונה געווען, איז דאך דא אויך די זעלבע זאך, וואס האסטו געזאגט, דאס וואס שטייט אין דער ערשטער ברייתא, החזיק בקרקע לא קנה עבדים, כאטש עבדים זענען כמקרקעי, נאר ווייל אין עומדים בתוכה האט מען זיי נישט קונה געווען, אבער אז עס איז עשר שדות אין עשר מדינות און מיר זעען אז טוט מען א קנין איז מען שוין קונה, פרעגט די גמרא ולטעמיך, און אויב כ'וועל לערנען עבדי כמטלטלי וועט גוט זיין? להך לישנא דאמר עבדי כמטלטלי דמי, עט זיין גוט? איז אויף וואס שטייט דארטן? ער האט אים פארקויפט קרקעות און עבדים און ער האט געמאכט א קנין אין די קרקעות האט ער נישט קונה געווען די עבדים די מטלטלים. למה לי עומד בתוכה? וואס דארף דארט האבן עומד בתוכה? הא קיימא לן, מיר ווייסן דאך דלא בעינן צבורים, אויב איינער האט פארקויפט דעם אנדערן קרקע מיט מטלטלים, דאס וואס מיר זאגן אז מ'איז קונה די מטלטלים אגב קרקע, דארף נישט זיין אז די מטלטלים געפינען זיך אויף דער קרקע, אפילו די מטלטלים געפינען זיך א צווייטע ארט איז אויך גוט.

שמואל וואס האט געזאגט זיין דין אז מכר עשר שדות בעשר מדינות החזיק באחת מהן קנה כולן, וואס רעדט זיך שמואל בקרקע דלא ניידי אבער בקרקע דניידי היא, אבער התם אבער דארטן סדנא דארעא חד, קען זיין אז די פשט איז סדנא דארעא חד די טייטש אז נישט די טייטש איז אז מ'קען קלערן צי די טייטש איז אז מאכט א קנין אין דעם פעלד העלפט דאס אויף אלע צען פעלדער, אדער איך זאג סדנא דארעא חד אז מאכט א קנין אין דעם אלע, נאר פשטות זעהט אויס נישט די טייטש אז מאכט א קנין אין אלע, ווייל ס'דא א דין דווקא ווען ער גיט דמי כולו. סדנא דארעא חד איז איינער? אויב אזוי וואס דארף איך האבן אים געגעבן די געלט פון אלע רש"י? אין דער משנה האמער געלערנט נכסים שאין בהם מעילה, אויב כ'האב מזיק געווען נכסים שאין בהם מעילה דעמאלט דארף איך באצאלן, איז דאס לשון פון דער משנה אביסעלע שווער, עס ווערט דאך דערמאנט נאך תנאים, שטייט נכסים שהן של בני ברית, עס ווערט דערמאנט נכסים המיוחדים ניט כהפקר, האט דא אויך געדארפן שטיין נכסים של הדיוט, אויב ער מיינט צו זאגן אז הקדש איז מען פטור. אז עס שטייט מיר דאס לשון נכסים שאין בהם מעילה ווייזט אויס פון דעם מעילה הוא דלית בהו, און דיע נכסים אז מען האט פון זיי הנאה איז נישט איז מען נישט מועל, מען דארף נישט ברענגען קיין אשם מעילות הא מקדש, הא קדשי אבער הייליג זענען זיי הייליג, דאס הייסט אז כאטש זיי זענען הייליג בין איך מחויב אויף די נזקים, אויב נאר ס'איז נישט דא אין זיי קיין דין מעילה ער קען מען נישט לערנען נכסי הדיוט דווקא ווייל נכסי הקדש איז מען אויך חייב בנזקים, אויב ס'איז אזעלכע נכסי הקדש וואס אויף דיע נכסי הקדש איז נישט דא קיין מעילה. למשל, איך האב מזיק געווען קדשים קלים, וואס אין קדשים קלים מחיים איז מען נישט מועל, מ'איז ערשט מועל לאחר שחיטה, לאחר די אימורין, לאחר זריקת דם, דעמאלט אויב וועל איך זאגן בין איך מחוייב, איך האב מזיק געווען קדשים קלים, ווערט דאס אנגערופן רעהו און איך בין מחוייב. מאן תנא, ווער איז דער תנא וואס ער האלט אז אויב כ'האב מזיק געווען א שור שלמים של חברו בין איך מחוייב? אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, בקדשים קלים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי, קדשים קלים, לויט רבי יוסי הגלילי, דאמר וואס ער זאגט ממון בעלים, אז כאטש די זאך איז הייליג, נאר דאך הייסט עס ממון בעלים, און אויב דאס איז ממון בעלים, ווערט דאס אנגערופן רעהו, ווייל אין דער תורה שטייט דאך כי יגח שור איש את שור רעהו. דתניא, מיר האבן געלערנט, אין דער תורה ווערט דערמאנט ביי שבועת הפקדון, אז איינער האט דעם אנדערן געגעבן צו האלטן א פקדון, מאנט ער אים דעם פקדון, שווערט ער אדער האט אים נישט באקומען, אדער האט אים שוין צוריק געגעבן, נאכהער ער טוט תשובה דארף ער אפגעבן דעם קרן, און אויך דארף ער מוסיף זיין א חומש, א פיפטל, און ער דארף ברענגען אשם גזילות, אשם גזילות ווערט דאך דערמאנט אין פסוק

קומט עס מרבה זיין קדשים קלים, אז אויב איינער האט געגעבן דעם צווייטן צו באהאלטן א בהמה פון שלמים, און ער האט געלייקנט, און ער האט פאלש געשוואוירן, דארף ער באצאלן קרן חומש און אשם, לו יצויר דאס זאל זיין ביי א קרבן חטאת וואלט נישט געווען אזוי אט דער דין, ווייל עס איז נישט בעמיתו, אבער קדשים קלים זאגן מיר שהן ממונו, דאס איז זיין געלט, דברי רבי יוסי הגלילי, ממילא טוה איך ליינען אז וואס ס'שטייט אין פסוק מיט דעם לשון ומעלה מעל בהשם וכחש בעמיתו, ס'איז אי בהשם און דאך איז דאס בעמיתו ווייל ס'ממון הדיוט. איז אונזער משנה וואס ביי אונז אין דער משנה שטייט אז נכסים שאין בהם מעילה כאטש ס'איז הייליג ווערט עס אנגערופן רעהו, גייט עס ווי רבי יוסי הגלילי? פרעגט די גמרא, והתנן מיר האבן דאך געלערנט המקדש בחלקו, איינער האט מקדש געווען א פרוי מיט זיין חלק, פון די בין בקדשי קדשים, צי ער האט מקדש געווען מיט זיין חלק קדשי קדשים, בין בקדשים קלים, צי מיט קדשים קלים שלמים, אינה מקודשת, איז זי נישט מקודש, ווייל דאס איז נישט זיין געלט, אזוי ווי ער קען עס נישט פארקויפן, קען ער נישט מקדש זיין. לימא וועל מיר זאגן דלא כרבי יוסי הגלילי. ווייל דא ווערט דאך דערמאנט אז בין בקדשים קלים, בקדשים קלים איז אויך ניט מקודש, און לויט רבי יוסי הגלילי איז דאך קדשים קלים זיין געלט. זאגט די גמרא, אפילו תימא רבי יוסי הגלילי, די משנה קען גיין ווי רבי יוסי הגלילי אויך. כי קאמר רבי יוסי הגלילי, ווען זאגט רבי יוסי הגלילי אז ס'איז ממון בעלים מחיים, דעמאלט ווען די בהמה לעבט, אבל לאחר שחיטה, נאך דעם שעכטן, דעמאלט ווען מ'איז זוכה נאכן שעכטן, די כהנים אין זייער חלק, און די אידן אין זייער חלק, אפילו רב יוסי הגלילי מודה דכי קזכו משולחן גבוה קזכו איז רבי יוסי הגלילי אויך מודה אז מען איז זוכה משולחן גבוה אז דעמאלט איז שוין מער א נישט קיין ממון בעלים. ברוך השם מסכת בבא קמא דף י ב עמוד ב, די שורה הייבט זיך אהן מיט די ווערטער קזכו. די גמרא האט דאך פריער געזאגט אז לויט רב יוסי הגלילי איז קדשים קלים ממונו, ס'איז די געלט פון דעם בעלבאוס, דאס הייסט אז אויב איך האב מזיק געווען א בהמה פון שלמים האט עס נישט דעם דין ווי מ'איז מזיק קעגנישט און מ'דארף באצאלן. פרעגט די גמרא, ומחיים מי אמר? מיר האבן דאך פריער געזאגט אז רבי יוסי הגלילי האלט קדשים קלים כל זמן די בהמה לעבט, ווערט עס אנגערופן ממון בעלים, לגבי דעם דין אז מען האט מזיק געווען די בהמה, איז מען מחויב צו באצאלן, א כהן וועט קענען דעמאלט מיט דעם מקדש זיין, נישט בלויז א כהן, די בעלים וועלן קענען דעמאלט מקדש זיין א אישה, לאחר זריקה, שפעטער לאחר זריקה, דעמאלט איז מען זוכה משולחן גבוה, אבער פריער איז עס ממון בעלים. פרעגן מיר, האט דען רבי יוסי הגלילי געזאגט אז מחיים איז דאס ממון בעלים? והתנן, מיר האבן געלערנט בכור, א בכור באלאנגט צום כהן, און ס'איז א פרייוואט זאך פון דעם כהן, מוכרין אותו, ער קען אים פארקויפן, תם, ווען ער האט נישט קיין מום, קען מען אים פארקויפן חי, נאר דעמאלט ווען ער לעבט, רש י זאגט אז די גמרא לערנט עס איין ווייטער בזמן הזה. וואזשע טוט מען בזמן הזה ווען דער בכור איז א תם, ער האט נישט קיין מום, וואס טוט מען מיט דעם? דער לוקח ווארט ביז עס וועט באקומען א מום, וועט ער אים שעכטן. אבער ווען ער איז א תמים און מען האט אים געשאכטן, קען מען נישט פארקויפן, איז דאך אסור בהנאה, ווייל עס איז דאך קדשים. א שחוטין בחוץ, בעל מום, דעמאלט ווען ער איז א בעל מום באלאנגט דאך אויך צו דעם כהן, ווייל דער כהן איז זוכה אין בכור סיי תמים סיי בעל מום, נאר דעמאלט מוכרין אותו חי ושחוט, קען מען אים פארקויפן סיי חי און סיי שחוט, און מקדשין בו את האישה, דער כהן, ס'באלאנגט דאך צום כהן, קען מקדש זיין מיט דעם, א בכור, דאס איז א בכור א בעל מום, איז דאך ער קען דאך שוין עסן דעם יעדער איינער קען דאך שוין עסן, פארוואס? ווייל דער בכור איז די געלט פון דעם כהן, אזוי ווי דער בכור ווערט געבוירן באלאנגט ער שוין צום כהן. ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, האט רב נחמן געזאגט פאר רבה בר אבוה, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט אז א בכור חי הייסט ממון בעלים ווען ער איז א תם, איך זאג דאך אז ס'איז ממון בעלים ער קען אים פארקויפן, אלא נאר בכור בזמן הזה, א בכור בזמן הזה וואס די בית המקדש איז נישט דא, דכיון דלא חזי להקרבה, ווייל עס איז דאך נישט ראוי מען זאל עס מקריב זיין, ווי עס שטייט דאך נאר אויף וועלכע זאך אז ס'זאל באקומען א מום וועל איך עס קענען עסן, אית להו לכהנים זכייה בגוייהו, האבן די כהנים אין דעם א זכות, אבל בזמן שבית המקדש קיים. דעמאלט ווען די בית המקדש איז דא, דחזי להקרבה וואס דער בכור שטייט אויף מקריב זיין, לא, דעמאלט איז עס נישט קיין ממונו של כהן, און דעמאלט קען ער עס נישט פארקויפן, דעמאלט קען ער נישט מיט דעם מקדש זיין קיין אישה. ואיתיביה רבא לרב נחמן, האט רבא געפרעגט א קשיא רב נחמנ'ען. דו זאגסט אזוי דעמאלט ווען ס'איז חזי להקרבה דעמאלט ווען מ'קען דאס מקריב זיין זאגסט דו איז עס נישט קיין ממון בעלים האמער געלערנט ומעלה מעל בשם לרבות גייט עס מיר מרבה זיין קדשים קלים שהן ממונו דברי רבי יוסי הגלילי און רבי יוסי הגלילי רעדט זיך ביי וועלכן דין ער רעדט זיך דאך לגבי דעם דין לרבות, מרבה זיין לגבי וועלכן דין אז מען ברענגט א אשם גזילות, טא ווען רעדט זיך רבי יוסי הגלילי ווען? בזמן שבית המקדש קיים, זע איך דאך אז אפילו דעמאלט ווען בית המקדש קיים זאגן מיר איז עס אויכעט ממון בעלים, וואס האסטו פריער געזאגט אז ווען איז עס ממון בעלים דווקא בזמן הזה?

אין חוץ לארץ בזמן המקדש, וואס איז אויב ס'איז א בכור פון חוץ לארץ איז עס נישט ראוי מקריב צו זיין, ואליבא דרבי שמעון, און לויט רבי שמעונ'ען דאמר, וואס רבי שמעון זאגט אם באו תמימים אויב מען האט געברענגט א בכור פון חוץ לארץ אויב ער איז א תמים, יקרבו, זאל מען אים מקריב זיין, אם באו אין, אויב מען האט אים שוין געברענגט זאל מען אים מקריב זיין, אבער לכתחילה, אבער לכתחילה, לא, לכתחילה דארף מען אים נישט ברענגען, און ווייל איך דארף דאך אים נישט ברענגען דעם בכור פון חוץ לארץ, איז דאס, שטייט דאס נישט להקרבה, דעריבער זאגט אויף דעם רבי יוסי הגלילי שהן ממונו. עס רעדט זיך טאקע בזמן שבית המקדש קיים, נאר עס איז דאך קלאר עס שטייט נישט לא עומד להקרבה. תוספות פרעגט, דער וועלכער קריגט אויף רבי שמעון'ען, איז ר' עקיבא, און ר' עקיבא האלט אפילו באו איז אויך לא יקרבו, איז דאך אוודאי און אוודאי קען עס דאך גיין אליבא דר' עקיבא, פארוואס דארף די גמרא איינלערנען אז דאס גייט אליבא דר' שמעון, נאר מיט די ווייטערדיגע גמרא וועט מען פארשטיין, ווייל די גמרא גלייכט צו צו דעם שלמים, און שלמים איז מען דאך מקריב. ואם איתא, און אויב ס'זאל זיין אזוי ווי דו זאגסט, דכי אמר רבי יוסי הגלילי ממונו הוא, ווען האלט רבי יוסי הגלילי אז קדשים קלים איז ממונו? האלט ער נאר מחיים? אזוי זאגסטו דאך אז ביי אונז אין דער משנה ביסטו מדייק אז מ'איז מחויב אז מ'האט נכסים שאין בהם מעילה און ס'איז הייליג גייט ארויף אויף קדשים קלים. אויב אזוי, לישני, זאל איך פארענטפערן הא רבי יוסי הגלילי הא רבנן, גיט א קוק דארטן וואס עס איז געשטאנען בכור מוכרין אותו תם חי ובעל מום חי ושחוט, וואס רב נחמן האט געזאגט עס רעדט זיך דווקא בבכור בזמן הזה דלא חזי להקרבה, ווייל דארט גייט עס אליבא דרבנן, וואס די רבנן לערנען אז קדשים קלים איז ממונו, איי פארוואס האט ער רעכט צו פארקויפן? זאג איך ווייל דארטן גייט לויט וועמען? לויט די רבנן, לויט רבי יוסי הגלילי קאן דאך עס דארטן נישט גיין, ווייל לויט רבי יוסי הגלילי איז דאך דער דין אז אפילו חזי להקרבה איז דאך אויך ממונו, הייבט זיך דאך נישט אן די קשיא וואס איך האב געפרעגט. וואס איז ער געגאנגען? רבא האט געפרעגט א קשיא צו רב נחמנ'ען, די קשיא הייבט זיך דאך נישט אהן, רב נחמן וואס ער האט איינגעלערנט ס'רעדט זיך לא חזי להקרבה, מוז איך דאך זאגן ווי ווער גייט דאס ווי די רבנן, ווייל לויט רבי יוסי הגלילי אפי' חזי להקרבה, און דא שטייט דאך אז ס'איז ממונו מחיים און ס'איז חזי להקרבה איז עס ווי. רבי יוסי הגלילי, און ווען איך זעה ער האט דאס נישט געזאגט, איז דאך א סימן פון די גמרא אז רבי יוסי הגלילי האלט אז מחיים איז עס נישט קיין ממון בעלים, אויב מחיים איז עס נישט קיין ממון בעלים, מוז איך דאך לערנען אז דאס וואס שטייט דארט בכור מוכרין אותו תם חי, אז דארט גייט ווי רבי יוסי הגלילי אויכעט, און אויב עס גייט ווי רבי יוסי הגלילי, האט רבא געפרעגט א גוטע קשיא, פארוואס זאגן מיר ומעלה מעל לרבות קדשים קלים שהם ממונו? אמר ליה, צו מ'איז גורס אמר לך, מתנות כהונה קאמרת, דו גייסט מיר פרעגן פון א בכור, א בכור איז איינס פון די פֿיר און צוואַנציק מתנות וואס באלאנגט צו א כהן. שאני מתנות כהונה, מתנות כהונה איז א אנדער זאך, דכי קא זכו ווען די ווען די כהן איז זוכה אין דעם בכור אפילו לעבעדיגערהייט איז משולחן גבוה קא זכו, אפילו לויט רבי יוסי הגלילי אויכעט. אז וועט רבי יוסי הגלילי אויך האלטן אז מחיים איז עס נישט קיין ממון בעלים, ווען האט געזאגט רבי יוסי הגלילי אז ס'איז ממון בעלים, דאס האט ער נאר געזאגט בשלמים, ווייל דער ישראל האט עס נישט זוכה געווען מחיים משולחן גבוה, אויב אזוי קומט דאך אויס אז דאס וואס שטייט דארטן דער דין פון בכור, מוכרין אותו תם חי, דאס גייט סיי ווי רבי יוסי הגלילי און סיי ווי די רבנן, ווייל ביי בכור איז דאך נישטא קיין שום חילוק, רבי יוסי הגלילי האלט דאך אויכעט ווייל ס'איז מתנות כהונה און משולחן גבוה קא זכו, האט ער נישט געקו. איז זייער גוט וואס רבא האט געפרעגט די קשיא, און ער האט געמוזט פארענטפערן אז טאקע בכור האלט רבי יוסי הגלילי אז ס'איז ממון גבוה, נאר דאס וואס שטייט ומעלה מעל בשם אז ס'איז ממונו, דאס רעדט זיך נאר בבכור בחוץ לארץ, ווייל ס'איז לא חזי להקרבה. שטעלט זיך יעצט א שטארקע קשיא, וואס האט רבינא געדארפן פארענטפערן? רבי יוסי הגלילי רעדט זיך בבכור בחוץ לארץ, זאל ער זאגן עס רעדט זיך בשלמים, ביי שלמים זאגן מיר דאך אז מחיים כאטש ס'איז ראוי להקרבה, נאר ווייל עס איז נישט קיין מתנות כהונה איז עס ממונו, זאל איך זאגן אז דאס וואס שטייט דארטן ומעלה מעל בשם לרבות קדשים קלים שהם ממונו דברי רבי יוסי הגלילי אז דאס רעדט זיך בשלמים? זאגט רשי, ווייל די סיפא פון דער ברייתא ווייזט אויס אז דארט רעדט מען בבכור, ווייל דארט שטייט ווייטער מען טוט באלד האבן די ברייתא לא אמר בן עזאי אלא בבכור, און בן עזאי זאגט נישט קיין אייגנס נאר גייט דאס אויף מפרש זיין וואס ר' יוסי זאגט, זע איך דאך אז דער דין וואס איך זאג ס'איז ממון בעלים לרבות קדשים קלים שהם ממונו, דאס גייט ארויף אויף בכור, ריכטיג, שלמים, אבער אויף בכור אויכעט, טא ווי קען עס ארויף גיין אויף בכור, ווייל בכור לערנט דאך ר' יוסי אז ס'איז ממון גבוה, ווייל מתנות כהונה איז דאך ממון גבוה, מוז דאך שוין דאס אויף איינלערנען אז עס רעדט זיך בכור בחוץ לארץ אם באו תמימים יקרבו אם באו אין לכתחילה לא, אז לכתחילה איז עס נישט עומד להקרבה. רשי.